רופט אים יעקב אבינו צוריק און זאגט אים, דו ביסט נישט אזוי ווי זיי, ידך דיין האנט בעורף, אויפן גענאק אויביך פון דיינע פיינט, דאס מיינט מען אין די צייט פון דוד המלך, מטרף פון דעם וואס כ'האב דיר חושד געווען, אויף טרף טרף יוסף, אז חיה רעה אכלתהו. בני מיין זון עלית ביסטו ארויף געגאנגען פארוואס ווייל דו האסט געזאגט מה בצע כי נהרג את אחינו און אויכעט וועגן די מעשה פון תמר דו האסט מודה געווען צדקה ממני וועגן דעם כרע רבץ כאריה דו וועסט הויערן אזוי ווי א לייב. דאס מיינט מען אין די צייט פון שלמה המלך ס'עט זיין איש תחת גפנו ואיש תחת תאנתו. די זעלבע דא ביי אונז איז געווען, אונז האמער אונז האמער נישט אבער איך רעד מען האט פראבירט איינצורעדן פאר טשארלס היינס מיטן לאו סיסטעם אז דא איז דא אינגאנצן אז ס'איז נישט מער ווי א קאנספירעסי רבי שלמה אהרן קעלנער האט נישט געהאט קיין געלט און ער האט געטראפן דעם רייכסטן איד ביי אונז אין שטאט.

עלית ביסטו ארויף געגאנגען, מען זעהט אז ס'איז ליגנט, ס'איז שקר, ס'איז בלאף, די גאנצע מעשה הייבט זיך נישט אן. די זעלבע, דער סיסטעם האט דא געארבעט אין ווילימסבורג אלע יארן, קודם האט מען גע'גנב'עט, מען האט מאלעסטעד, מען האט געלייקענט, נאכדעם אז מען האט יענעם אריין געפירט אין קאורט איז ער גראד געלאפן און געברענגט עדות פארקערט, אזוי געווען אין ניינטי פריסינקט און אין סיקסטי סיקס פריסינקט, טאמער איינער איז געקומען זאגן מען האט מאלעסטעד זיין קינד און מען איז געגאנגען מען האט אפגעקאלט די ליעזאנס די ליעזאן געקומען זאגן אז זאגאר דו האסט אים געשל אז ער האט דיך געשלאגן ער האט געשלאגן דעם טאטן פונעם קינד ממילא איז עס טוט ער עס פאר נקמה, בקיצור ס'איז געווארן א גאנצע מיש מאש און ס'איז שטיל געווארן. נו, דאס האט איינמאל פאר אלעמאל געמוזט דורכברעכן. יא, מען האט געאפערט ר' שלמה אהרן'ען גרויס געלט. איך געדענק נאך ווען מען האט געהאלטן ביי צוויי הונדערט טויזנט און ביי דריי הונדערט און איך בין געדענק ווען מען האט געהאלטן ביי זיבן הונדערט טויזנט דאלער. ר' שלמה אהרן האט אלץ געטענה'ט פארוואס זאל יענער מיר געבן געלט? ער האט נישט געמאכט קיין ביזנעס מיט מיר, ער איז מיר נישט שולדיג. און איינמאל פאר אלעמאל האט מען דאס געמוזט צו צעברעכן. אזא רשעות געווען וואס מען האט דא אפגעטון. יעצט, ס'איז דא דא איינער, אלן דערשאוויץ, א לויער. ער. ער איז א שמוציגער יונג. איך בין אמאל געשטאנען אין קאורט ווען מען האט געמאכט אפיעל אין אפעלעט קאורט און כ'האב מסביר געווען פאר ניו יארק טיימס פאר די פרוי די שרייבערין וואס דא גייט פאר. איז געשטאנען דארטן אלן דערשאוויץ זי גייט צו און זי וויל מיט אים רעדן הער איך ווי ער שרייט הויעך ראביי ראזענבערג איז א לייער דאונט טראסט און א באדעלע האט מיטגעשריגן און מען קומט צו מיר זאגן אז זיי האבן דאס געזאגט איך וויל דיך עפעס פרעגן אלן דערשאוויץ דו דר'ערטליגער וואס דו ביסט. דו קענסט מיך בכלל? פארוואס אז די לעבאוויטשעס האבן דיך געהייערט און דו האסט געזאגט פון איינער פון די ראש ישיבות אזוי האב איך געהערט, כ'מאך א דיסקלעימער כ'האב עס נישט געהערט פון ראש ישיבה אליין, אז דו האסט געזאגט האסט אפאר ריזענס ענד וואן אוו די ריזענס איז א מיליאן דאלערס. כ'מיין דו ביסט אן ערנסטער מענטש? יו אר קאנסידערט סאמבאדי דעט רייטס לאו ענד דעט טיטשעס די לאו פאר די נעקסט דזשענערעישאן? עניבאדי דעט גרעדזשועיטעד יור קלעס? איי וואלד סעי הי דידנט גרעדזשועיט לאו, הי גרעדזשועיטעט א ליי. יעצט לאמיר צוצולייגן דא די גאנצע זאך וואס דא איז געשען. יעדער זעהט זיך אז דא שטינקט אונטער. ס'דא א פרוי וואס זי איז געווען ביז צען יאהר אין טשארדזש א דעטעקטיוו פאר די סיטי פאר סעקס קריים. זי האט צופיל מענטשן ארעסטעד האט מען איר ארויסגעווארפן פון איר דזשאב. כ'הער זי האט זיך קוים צוריקגעבעטן צו זי האט שוין ריטייערט צו זי איז געגאנגען אויף אן אנדערן דזשאב. ז'האט גע. שי סאפערט די בלוז. פארוואס? ווייל טשארלס היינס פירט די שטאט. און משה פרידמאן איז זיין באלעבאס. יעצט לאמיר גיין יעצט נאך א סטעפ ווייטער. מ'איז געקומען אין קאורט מ'האט ארויפגעשטעלט בערל אשכנזי. וויאזוי איז פלוצלינג געווארן אז ברוך מרדכי זאל אוועקוואקן אלס א אנערערי וואקעוועי? וויאזוי? ס'איז דא געווען עפעס א זאך. לויט ווי כ'האב געהערט איז געווען אן אגרימענט אז מ'שטעלט ארויף בערל, מ'האט געוואוסט פון זיין היסטערי, ער איז געקומען אן אויסוועג שוויץ, אזוי האב איך געהערט, כ'מאך ווידער א דיסקלעימער, כ'בין נישט זיכער, ס'זענען זאכן וואס כ'האב נישט געהערט פירסט הענד, איז ער געגאנגען און ער האט געזאגט ליסן, דו ביסט אין דרערד, אווער אבאוו עניטינג, האק אריין, פארגעס מ'האט געמאכט אן אגרימענט, ס'איז נישט בכתב, דזשאסט טו אים דיסקוואליפייד. כ'מיין, סאמטינג ווענט ראנג היער. יעצט האבן זיי געטענה'ט אז דער דעטעקטיוו, איך וויל נישט זאגן זיין נאמען, ער איז א טוירטי יער א גרעיד עי דעטעקטיוו, ער האט פארגעסן איבערצוגעבן די שריפטן אין דעם קעיס, דאס עניבאדי ביליוו דיז לייס? נא! ער האט געארבעט פאר טשארלס היינס און טשארלס היינס האט אים געזאגט פארגעס איבערצוגעבן! דאס איז וואס דא איז פארגעגאנגען. ביי רבי שמואל קעלנער'ס קעיס איז דא צוויי מיני, ס'איז ס'איז, איך נעם אויך א דיסקלעימער, איך בין נישט זיכער, איך האב עס נישט געהערט פירסט הענד, אז ס'איז דא צוויי מיני סובפינעס געווען. איטס אנבעליוועבל וויאזוי ער האט געפירט אן אפיס. ס'לא ראי זה כראי זה, דער האט נישט געוואוסט פון יענעם, יענער האט נישט געוואוסט פון דעם, טענה'ן. ס'איז אנבעליוועבל וואס דא פארגעגאנגען איז. איינער זאל מיר זאגן אז דאס איז א לאו סיסטעם? אין סטוטשין פאר פֿינף הונדערט יאר צוריק האט מען שוין געפירט א נארמאלערען סיסטעם. נאכדעם דער דעטעקטיוו וואס האט צופיל ארעסט געמאכט האט מען אים ארויסגעווארפן. און טשארלס היינס האט געשריגן צו די רבנים פארוואס קומט איר זיך נישט צו מיר מאכן די ארעסט פון טשיילד אביוז? יעצט האט מען אים גענפערט. הא. איין ארעסט וואס מ'האט געמאכט דורך דיר, קוק ווי מ'זעהט אויס. עניוועי, מ'האט דעם דעטעקטיוו פראמאדעט צו דימאדעט צו אוועקגעשיקט צו א נייע פלאץ, ער איז שוין היינט אין האמאסייד, און קיינער זעהט אויס נישט אז דא גייט עפעס פאר ראנג, ס'דא א באדיא, א באדעלא, א באדעלא איז א פארברעכער, זיי זאגן אלע לויערס, ער שרייט אויף זיי אין קאורט, פרייוועט זאכן, זיי זאגן אלע ער איז די קעש מאשין פאר טשארלס היינס, דא ליגט א קעש מאשין. מען האט ארויסגענומען א פארברעכער וואס האט באקומען טוירטי טו יערס, ער דרייט זיך אין גאס, דאס האט געקאסט א מיליאן דאלער בלויז צו מאכן אן אפיעל און נאך אין די זייט פיר פינף הונדערט זעקס הונדערט טויזענט דאלער און טשארלס היינס קריגט זיכער פון דעם געלט ער איז נישט קיין משוגענער דאס צו טוהן פאר גארנישט מיר האט געזאגט משמרת הצניעות מיר האט ער געזאגט זאלסט וויסן טשעפע נישט מיט אונז ווייל טשארלס היינס איז אויף אונזער פעיראל האב איך געזאגט כ'האב געמיינט ער ארבעט פאר די גאווערמענט זאגט ער, ער ארבעט פאר די גאווערמענט, ער ארבעט פאר אונז אויך. דאס האט מיר געזאגט הרב יוסף דוד קרויס. וואס דא איז פארגעגאנגען? דיס האול טינג מעיקס סענס? יעצט לאמיר זאגן אז די גאווערמענט האט געמאכט א מיסטעיק און זיי האבן געמאכט עפעס אז זיי האבן נישט איבערגעגעבן די פעיפערס אן טיים און דער בערל אשכנזי האט עה ער האט נישט געוויסט אז די גאווערמענט ווייסט אז ער איז א פארברעכער פיין לאמיר זאגן סאו וועמענס פאולט איז עס נישט די גאווערמענטס פאולט? נו איך ווייס נישט ווען איך האב אן ארבייטער וואס מאכט מיר אזא מעידזשער מיסטעיק די ערשטע זאך פייער איך אים. פארוואס האט מען נישט געפייערט די אלע מענטשן וואס איז געווען אינוואלווד אין דעם? מען לאזט נאך ברוך מרדכי'ן וואקן אין די גאס? דאס איז א שעים! און אלן דערשאוויץ לייגט זיך אריין אין די אלע זאכן. ווי ס'איז דא געלט דארט קומט ער אריין. און ס'איז דא אסאך שמוץ אויף אים, איך וויל נאר נישט יעצט אריינגיין דערין ווייל איך האב נישט קיין פערזענדליכע פייט מיט אים. איך זאג אים אז טאמער נעמט ער ברוך מרדכי'ן צו זיך אין בעיסמענט וואוינען קען ער גיין אין די גאס. און זאל ער נאר זאל מאלעסטן זיינע אייניקלעך. אזוי זעט מען ווי אונז האמיר זיך אפגעהארעוועט אויפצוברענגען א אידישן דור, בשעת ער איז געווען ער ער איז נישט קיין שומר תורה ומצוות, ער, ער איז געגאנגען ער האט געמאכט א לעבן ער האט אונז איבערגעלאזט און יעצט קומט ער אונז אונטערברענגען, אונטערגראבן, ס'איז אנבעליוועבל. עניוועי איך וויל זאגן פארן עולם, ס'איז ארויסגעקומען דער ארטיקל פון די ניו יארק טיימס, און פון די גאנצע אמעריקע שרייבט מען אריין ביוטיפול פרעיזעס, פאר סיי פאר דעם פאול וואס האט עס געשריבן און סיי פאר מר' שלמה אהרן קעלנער, ס'איז דא מענטשן וואס ווילן געבן צו שטייער צו זיין דעפענס, ס'איז ממש איטס אנבעליוועבל וואס דא גייט פאר, יעצט איך וויל זאגן די אלע חברה וואס האבן געלערנט דא אין דער אין וויליאמסבורג און אין בארא פארק און מ'האט זיי מאלעסטעד, יעצט האט עטס א געלעגנהייט אריינצושרייבן א קאמענט, שרייב איך בין אויך געווארן מאלעסטעד, און אז מ'וויל, לאז איבער דארטן א וועג וויאזוי מ'קען דיך רופן אויף א אימעיל. ווייל ביז יעצט האט מען דאך געטענה'ט מען קען נישט, מען האט מורא שידוכים, מען וויל נישט אונטערברעכן משפחות, אפילו דו ביסט אוועק מ'איז שוין נישט קיין שומר שבת, אבער דו רעספעקטסט דיינע עלטערן מיט דיינע סיבלינגס, די ברודער און שוועסטער, יעצט האסטו גארנישט קיין מורא, שיק אריין די טיימס וועט נאכגיין יעדע זאך. ס'איז אנבעליוועבל. ס'איז געווען. פאריגע וואך א מיטינג איז געווען דער בית דין פון מאנסי רב פלאר ר' חיים פלאר און ס'איז געווען גאלד ער ר' זאנוויל גאלד'ס זון חזקל גאלד און ס'איז געווען נאך איינער דארטן פון בית דין און חיים פלאר האט געטענה'ט קלאר מ'האט אים פארפירט מיט די חתימה פון נחום ראזענבערג אזוי האט ער געזאגט פאר דעם פאל פאר דעם שרייבער און ער האט געזאגט אז ער ווייסט אז ברוך מרדכי איז דער גרעסטער חזיר פון שטאט.
און די זעלבע האט געזאגט ר' חזקל גאלד, נאכדעם פרעגט אים דער פאון, זאג מיך וואס איז דיינע קרעדענשעלס ר' חזקל גאלד, זעהט אזא קליינטשיגער ער קען קוים ענגליש מיט א קליין בערדל, זאגט ער אים איך בין געווען, איך בין א טאטע געווען פון א שטוב מיט קינדער איך האב נישט געהאט קיין פרנסה און דער בירך משה האט געוואלט איך זאל אינטערשרייבן א חתימה וואס כ'האב געהאלטן אז מ'דארף נישט האב איך ארויסגעוואקט דערפון איך בין געבליבן אן א פרנסה איך בין געבליבן אן ארעמאן, זאגט ער אים wow רבי גיוו מי א בלעסינג. ער האט געבעטן פון אלע רבנים א בלעסינג, און ער האט געזאגט איך בין קאנווינסד און ס'איז אמת אז די רבנים זאגן, אז ער איז די גרעסטער חזיר אין שטאט, ברוך מרדכי האט אפגע'חזר'ט אונזער שטאט. און נאכדעם האבן זיי ווייטער גערעדט, האט ער אים געזאגט באט ראביי א לאט אוו פיפל טעל מי דעט יו ליוו אין מאנסי. האט ער געזאגט אין מאנסי? ביז מאנסי קומט אן זיין חזר'ריי? דער פאקט אז אונז ווייסט מען עס איז א סימן ס'איז אמת. ס'איז נישט אז איך וואוין אין ווילימסבורג צו בארא פארק ווי ברוך מרדכי וואוינט און איך ווייס עס, איטס נאון אלל אווער. און היינט האט אנגעקאלט די סעקס קריים יוניט, זיי האבן אנגעקאלט אבדעלע דער לויער פון ברוך מרדכי און זיי האבן געזאגט דער איז נאו דיעל פאר ברוך מרדכי ליבאוויץ. פרעגט ער פארוואס נישט, זאגט ער די ראבייס טאלד אס דעט הי איז די ווארסט פעדאפייל דעט עקזיסטס אין יור קאמיוניטי, אין די דזשואיש קאמיוניטי, וואו, וואט א טייטל! און נאכדעם איז געגאנגען הער איך. דאס אלעס באקום איך שוין סעקאנד הענד, האב איך געהערט אז אלן דערשאוויץ האט אפגעקאלט אים אויב ער שרעקט זיך פאר אים, אונז האמער א באשעפער אונז האמער גארנישט קיין מורא פאר קיין אלן דערשאוויץ אונז זעמער נישט קיין סאטמארע געפאפטע חברה. וואס זענען גיין וואוטן פאר די אלע שמוץ און פאר די אלע פאליטישאנס וואס זיי ווילן דורכפירן די אלע שמוץ און נאכדעם שוין איים א האלי מען איים א האלי מען אזוי האט ער געשריגן אויפן סטענד דער בערל אשכנזי נא נא נא נא נא די זאכן זענען שוין היינט פארגאנגען סאיז דא נאך אפאר ערנסטע רייט ווינגס וואס זיי שלאגן זיך פארן אייבערשטן און אזוי גייט די מלחמה און דער אייבערשטער העלפט אונז צוזאמען שטיי מיר פאר אלן דערשוויץ עניוועי. האבן זיי געזאגט די זעלבע פאר אלן דערשאוויץ, אלן דערשאוויץ האט איבערגעקערט דעם ניו יארק טיימס, ס'האט אים אבער גארנישט געהאלפן, זיי האבן געזאגט עווריטינג איז פיין. און ווארט נאך וואס ס'גייט קומען, ס'איז נאכנישט פערטיג, די האול טינג איז נאט פינישד יעט. אזא מין זאך צו טון. נאכדעם זאגט אים דער פון די סעקס קריים יוניט, איינער האט אים געזאגט דארטן, ס'איז געווען א ריזיגע זאך מיסטער דערשאוויץ, דו האסט דיך גענומען צו שלאגן מיט די ניו יארק טיימס, און יעצט בעטסטו א דיעל? העהעהעהה איטס נאט גאנא העפן דער וויל בי נאו דיעל האסט געטון א ביוטיפול מאוו אבער אזוי שטייט מה הועילו חכמים במאוחר יעצט איז די מלחמה בתוקפה דער אייבישטער מוז אונז צוהעלפן אונז מוז מען קענען ראטעווען כלל ישראל אלע קינדער אידישע און אפילו גוישע. דאס האט אן אפעקט ווארלד ווייד, איר ווייסט נישט וואס קומט אריין קאמענטס, פון די גאנצע וועלט קומט שוין אריין קאמענטס, און יעדער ווער ס'האט שכל זאל געבן א שכוח פאר מיסטער פאול פאר שרייבן אזא פאוערפול ארטיקל. מ'טוט אים אויך רודפ'ן, מיינטס נישט, מיינטס נישט ס'איז אזוי גרינג. און ברוך השם איך דאנק יעדן וואס האט אריין געשריבן, און איך בעט אויך איט יעדער איינער ווער ס'איז נעבעך אפילו אראפגעפארן, עטס זענטס טאקע אוועק פון אונזער קאמיוניטי אבער, אונז קען מען נישט איבערלאזן די קאמיוניטי אויף הפקר ווען נישט וואלט נישט געבליבן חלילה איין קינד נישט מאלעסטעד. אונז שלאג מיר זיך, אונז שלאג מיר זיך פאר ענקערע סיבלינגס און פאר די קינדער פון ענקערע סיבלינגס, עטס זענטס אוועק באט בי סאו קיינד שרייב אריין פאר מייקל פאול וואס דו ווילסט אים שרייבן וועגן דעם סטעיטמענט, קענסט שרייבן וואס דו ווילסט, נעגעטיוו אויך, איך הייס דיר נישט זאלסט שרייבן גוט. באט די וואס זענען געווארן מאלעסטעט און פון ברוך מרדכי'ן שרייבטס אריין יא דער חזר האט מיך אויכעט מאלעסטעט און דעמאלטס זעמיר אונז פארן אויף א גוטן וועג. און איך בעט חיים יאקאב שרייב אויך אריין א בריוו זאג הער צו גיין צו א זונה נישט געפערליך אז מען כאפט זיך סאיז נישט געפערליך דאס איז געווען דעם רעבנס דרך און ר' חיים קומט אריין אין קארט נעמט זיך שרייען דאס איז געווען דעם רעבנס דרך מען זאל איין ברוך מרדכי'ן איינווייקן. פארוואס ביסטו נישט געקומען שרייען ביי נחמיה וועבערמאן ס'איז נישט געווען דעם רעבנס דרך נחמיה מעג מען יא הייסט עס און און ברוך מרדכי'ן טאר מען נישט וואס דו ביסט פרעדזשודיסט און יענקעלע גליק דו האסט דאך אן אינטערנעט מסתם ביי דיר אין ביזנעס א איד איז געקומען צום באבאווער רב און ער האט געזאגט אז ער איז א סעילסמאן פאר אינשורענס און ער האט נישט קיין אפילו קיין אימעיל און באבאווער רב האט עס געוואלט זאגן ברבים ער האט געוואלט פרעיזן דעם אינגערמאן האט אים אן אנדערער געזאגט וואס ער איז אין די זעלבע ביזנעס רבי זאג עס נישט מען וועט פון דיר לאכן.

צו די צייטונג. און מאך אויף זיי חרם. פונקט ווי מ'האט געמאכט אויף מיר. פארוואס האט מען אויף מיר געמאכט א חרם? ווייל כ'האב געמאכט א צייכן. כ'בין געגאנגען צום צייטונג. מאך אויף זיי אויך א חרם. און דעמאלטס וועסטו עפעס אויפטון פאר אידישקייט. ס'איז נאכגיין נאכן רעבינ'ס דרך. דעם רעבינ'ס דרך איז אז מ'זאל זיצן אין ערכאות. משה בן פריידל דער משוגענער בהמה האט אריינגעפירט גאנץ סאטמאר אין דרערד אריין. יעצט איז נאכנישט דא קיין קעמפ. ווען מ'עט ענדיגן וויפיל ס'האט געקאסט די לויערס ווען מ'עט שוין יא באקומען דעם פערמיט, עסטו זעהן אז מ'האט געקענט קויפן א נייע קעמפ, ס'לוינט זיך היינט נישט צו אינוועסטן אין די קעמפס אפילו נישט א דיים, ווייל טאמער מאכט מען דארטן וואס מ'וועט בקרוב מאכן די געמבלינג דעמאלטס וועט קיין קעמפ נישט קענען דארט עקזיסטירן מער, מ'וועט מוזן פארן אויף די פאוקענאס, מ'וועט מוזן פארן ערגעץ אנדערש, ווייל דארט וועט מען נישט קענען זיין. שלאגט מען זיך, מען פירט אריין מיליאנער דאלער, און אלעס איז געמאכט אויף איין זאך, ווייל משה בן פריידל האט אנגעדרייט זאליקא, ער האט זיך איינגערעדט זאליקא אז ער וואלט געבליבן א חוטב עציך עד שואב מימיך, וואלסט נישט געבליבן, וואלסט געהאט ביי דין תורה די זעלבע וואס דו האסט יעצט, און דאס איז דעם רבינ'ס דרך געווען. מ'זאל זיצן אין ערכאות. רבי יודל ראזענבערג זכרונו לברכה פלעגט יעדן איד פרעגן וויפיל געלט האסטו צו צאלן? מ'האט געזאגט כ'האב נישט, קום אן א געלט, קום מיט א דאלער, קום צוויי דאלער, מיט פינף דאלער. דא די חברה, זיי האבן ארויפגעלייגט אויף אונז א שטייער ווייל זיי מוזן גיין אין ערכאות. און איך הער זאגן זיי האבן געעפנט די גמח, זיי האבן געקוקט וויפיל יעדער האט געלט אין די גמח, און ממילא ווייסן זיי וויפיל דו האסט, יעצט לאכן זיי פון דיר. דאס הייסט מ'עט גיין צו סאטמארע גמח העט מען גיין, פארוואס זאל מען גנב'נען פון די טעקס פון די גאווערמענט? יעצט עסטו באצאלן. עניוועי, קומען אלס אן דעם רעבנ'ס דרך. ס'איז דא דארטן דער מושה'לע גאלד, ער בויט יעצט איליגעל א בית מדרש מיט א מקווה, הע, ער זאגט איינעם ער נעמט נישט נחום ראזנבערג ווייל ער קען נישט מקוואות, כ'האב דאך געבויעט פארן סטאבעניצער רעבן, איך ווייס וויאזוי ער הייסט דיין איידעם האב איך אים געבויעט און ס'איז יא גוט אויסגעקומען, קען איך נישט מקוואות קען איך יא? גייט ער און ער שטעלט זיך אויף. פאר שבת הגדול די דרשה אפאר יאר צוריק און ער שטעלט זיך אויף ס'איז דא א שכן ר' שלמה אהרן קעלנער איז א מסור מען מוז אים ארויסווארפן מען טאר אים נישט גריסן ר' שלמה אהרן קעלנער האט געהאט א היתר פון א בית דין דו שייגעץ דו דו האסט געפסקנט מראות און ס'איז געקומען דער קאץ חיים דוד האט דיר געשיקט א מעסעדזש אז כ'וועל הערן דו פסק'נסט מראות וועל איך קומען אין דיין בית מדרש כ'וועל דיך ארויספירן דו חזיר דו דו קענסט נישט קיין מראות. און דו טאטשסט פרויען, דו פארקויפסט פרויענישע קליידונג, און דו פסק'נסט מראות. און ער שטעלט זיך אויף, דער שכן איז גאר א שייגעץ, דער שכן וואוינט קעגן איבער, ער קען דיך יעדן טאג אריינווייקן אז דו בויעסט איליגעל און ער טוט עס נישט, יענער איז גאר דער שייגעץ, דו ביסט דער שייגעץ, דער רשע. עניוועי, זיי געבן ברוך מרדכי נישט קיין דיעל, זיי געבן אים גארנישט. יעצט הער איך גאר זאגן, איך ווייס נישט, דאס האב איך אנקאנפירמד, איך געהערט זאגן אז זיי גייען יעצט בעטן אז די וויקטעם דעם ערשטן אזוי ווי זיי האבן דאך אים שוין באצאלט מען האט שוין געמאכט מען האט שוין געסעטלט א סיוויל סוט גייען זיי אים יעצט זאגן אז ער זאל טענה'ן מען האט אים גאר געצאלט געלט ער זאל קומען עדות זאגן היהי יעדער לאכט איך האב געהערט דאס איך האב אזוי געלאכט איך לאך נאך יעצט פארוואס וויל איך נישט אריינגיין יעצט און דזשאוק דערפון עניוועי. דאס אין די קאמיוניטי האמער אונז געלעבט און דער גוי הייבט עס אן צו פארשטיין, דער צייטונג, דער פאול האט עס אנגעהויבן צו פארשטיין, איך האב אים דאס מסביר געווען ווען מען האט געגאסן אויף מיר בליטש. ביי די גרויסע מיטינג איז ארויסגעקומען אז פאול האט געזאגט פארן בית דין, פאר פלאר און פאר גאלד, איך קען ראזענבערג, איך האב אים באשריבן ווען מען האט אויף אים געגאסן בליטש. זאגט ער וואס? זיי האבן נישט געגלייבט, זיי לעבן נאך אין מאנסי, זיי ווייסן נישט אז מען האט געגאסן בליטש. שניצלער, א ראציגער יונגערמאן. ער קען זיין פון מיינע יונגסטע קינדער. דער שייגעץ גייט אין די גאס און כאפט אן א גלאז בליטשיש, צו א גלאז צו א קאן, איך ווייס וואס ער האט געטון, שיסט עס אריין מיר אין די אויגן אריין. וואט א דזשאוק! דער ראציגער, אזא דור האבן מיר אונז אויפגעברענגט. מען האט אויפגעברענגט א דור וואס דער גאנצער דור ארבעט אזוי. דו גייסט יענעם אויסזאגן ער האט געטשעפעט דיינס א קינד, זאגט מען ניין ער איז גאר דער חזיר, ער האט גאר געטשעפעט, און מען ברענגט שוין עדות. איז א וויילע האט שוין נישט יענער וואס צו טוהן, פאלט ער ארויס. קוק וואס ר' אדם האט אויפגעברענגט, שמעון ברוך ווייסט נאר מלעכטעט זיין זוהן, און לויפט ער כאפן געלט פון מאיר לעבאוויטש, און ער ווייסט אז מאיר האט נישט. געהערט זאגן האב איך אז אפילו דער זוהן אין ארץ ישראל ברוך מרדכי'ס איז אויך א נארמאלע, ער ארבעט פאר א גרויסע קאמפעני, דאס אלעס וואס ער איז, ער איז גארנישט, ער איז אן ארבייטער. אזוי הער איך. משה טעראריסט וועלוול פרידמאן האט געזאגט קלאר פאר איינעם. יענער האט עס מיר נאכגעזאגט. זאגט ער, ער האט נישט קיין פרוטה צו זיין נאמען אויף דעם אין ארץ ישראל. און ער איז אים א קאסט. און ער האט געזאגט ער מיינט סאקורא. יעצט ווייס איך נישט צו ער האט עס געזאגט ווייל ער האט געמיינט מ'וויל פון אים ארויסשלעפן געלט, צו ווייל מ'זאל נישט גיין ווייטער מיט די לויערס, צו ער האט עס אויסגעזאגט דעם אמת. און דאס איז וואס דא גייט פאר. דאס איז א באנטש אוו שקצים וואס מ'האט יעצט אויסגעלערנט דאס גראדע זאגן אויף יענעם. און זיי זאגן אויף יענעם און אויף יענעם, און אז יענער זאגט זאלסטו צוריק זאגן, און פארטיג. שטעל דיר פאר איך זיץ אין א רעסטוראנט אינדערפרי און איך עס פרישטאג, ס'איז דא אן ארויני, א פארברענטער ארויני, ער איז א פוסטער עם הארץ, הערסט, איך וויל דיר זאגן, ע ע ווען איך וויל וויסן וואס דאס הייסט אן עם הארץ מן התורה, איך טוץ רעדן מיט אים, נאר וואס, יעדן טאג. נחום ראזענבערג קומט אריין, מען טאר נישט מיט אים רעדן, ער זיצט אין ערכאות און ער איז א מסור און ער האט באגראבן און איינגעווייקט מענטשן. איך ענטפער אים אפילו נישט, ווייל ער איז א משוגענער. ער איז אן ארויני? ווי זיצט אהרן?
ווער איז אריין אהרן צו זלמן לייב? די ערשטע מאוו האט דער שייגעץ אהרן טייטלבוים געמאכט. מען האט אים אנגעצויגן, אנגעדרייט, פיין, ער האט זיך געדארפט קענען ביהעיוון. זאל איך יעצט גיין מיט אים זיך אויסטענה'ן יעדן טאג ביי פרישטאג אז דו זיצסט אויך אין ערכאות? איך לאז אים רעדן. חוץ אין וועם האב איך איינגעווייקט. איך האב אויסגעלערנט דעם עולם מען זאל קומען פאראויס, ס'איז די בעסטע זאך וואס מען האט געקענט טון. פלאר האט געזאגט פאר ביי די מיטינג ביי פאר מיסטער פאול האט ער אים געזאגט אזוי, צו איך וואלט געגאנגען אויפן וועג ווי ראביי ראזענבערג גייט ווייס איך נישט, ווייל ער קען דאס נישט זאגן, ווייל יעצט האט מען דאך עקספאוזד אלע רבנים זענען די גרעסטע חזירים פון שטאט וואס איז דא, ער קען דאס נישט זאגן אז ער גייט דעם וועג, אבער ער זאגט אים מען אוו די רייט. ווינג האבן אלע געזאגט. ווייל ס'איז שוין געקומען חברה מיך קאלן אלל די טיים, קענסט נישט מיסטער ראזענבערג, ער האט געוואלט ארויסנעמען, ס'איז דא צוואנציג עדות, ער האט פון יעדן געוואלט נעמען געלט, יא, די אלע זאכן וואס איז שוין גרייט. האט פאול געזאגט, ליסן, איי דאנט קנאו יו, איך רעד צו די ראבייס, צו די רייט ווינג ראבייס, דעי גיוו, דעי טיפ די העט פאר ראביי ראזענבערג, און די אלע עסקנים אויך, די אלע עסקנים וואס זיי טוען פאר טשיילד סעיפטי קענען מיך, זיי ווייסן מיך קען מען פאר קיין געלט נישט קויפן.

וואס איז איינגעשטעלט אין סאטמאר זאגט ס'איז נישטא קיין משמרת הצניעות שטעלט זיך אויף דארטן א שיקסע א מיידל וואס מ'האט איר ארויסגעווארפן פון סאטמאר און א צווייטע וואס מ'האט פון מאנראו ארויסגעווארפן און ביידע זאגן זיי יא ס'איז דא משמרת הצניעות זיי רודף'ן מיך זיי זעהן דאך ס'איז אזויפיל ליגנט דא איר הערט די שרה שקר קען זיך נאך קומען ביי אונז לערנען ליגנט זאגן און וויאזוי מ'ווארפט יעדעס מאל און דו דו גייסט בארקוס דו ביסט דער שייגעץ ס'איז א פאני זאך. אזוי ארבעט דער סיסטעם דא און זיי לערנען זיך דאס אויס צוביסלעך און זיי זענען זייער אפסעט מיט דעם סיסטעם ווייל דער סיסטעם האט אראפגעברענגט די גאנצע יוגנט, דער סיסטעם האט אראפגעברענגט די מאראל, דער סיסטעם האט אונז אלע אין דער ערד געלייגט, דער סיסטעם האט געמאכט אז זיי זאלן זאגן ליגנט פאר די גאווערנמענט, עקסטארטן געלט פון די גאווערנמענט, נוצן גאווערנמענט'ס געלט פאר זייער אייגענעם געברויך, און די קאמיוניטי געינט גארנישט פון די אלע זאכן, גארנישט! אלעס וואס אינצוזאמען איז א קאראפטעד קאמיוניטי. און נאמאל האט מען נאך גענוצט טשארלס היינס פאר אלע זאכן. טשארלס היינס איז אלט און צובראכן, ער זעהט שוין אז דא איז גרויסע צרות. וועיד ציון דארף גיין נעקסטן חודש אדער צוויי חדשים ארום טעסטיפייען אין פראנט פון א פעדערל גרענד דזשורי מיט א דזשורי. זיי זעהן וואס דא איז פארגעגאנגען. וויאזוי קאראפטעד קען א קאמיוניטי פון שומרי תורה ומצוות זיין, פיפל הו גאו ביי די רולס ביי די בוק? ס'איז אנבעליוועבל וואס דא איז פארגעגאנגען. עניוועי, חיים פלאר דו דארפסט וויסן איין זאך, אויב דו האסט געזאגט אז מ'האט דיך פארפירט מיט די חתימה ביסטו מחיוב על פי תורה ארויסצוקומען נישט נאר אין די ניו יארק טיימס, אין אלע גאסן כבולעו כך פולטו, אפילו אין מאנסי איז דא דארטן א שאפערס איך ווייס וויאזוי ס'הייסט זיי האבן אויך אויף אידיש אריינגעלייגט דעם חרם. ביסט מחיוב מוחה צו זיין און אויסגעבן וויפיל געלט ס'וועט קאסטן, זאלסט מאכן ווייס אלע גאסן אין וויליאמסבורג און בארא פארק און מאנסי אזוי ווי מ'האט געמאכט ביים חרם, ביסט מחיוב צו זאגן מ'האט דיך פארפירט, און דו האסט אליין נישט געוויסט וואס נישט ס'גייט פאר אונטערן רוקן, ס'דא דאס א נעפיו דער פלאר, א חזיר א מנוול. ער האט נישט געקענט האלטן די הענט ביי זיך, ער האט אפגע'הרג'עט זיינע קרוב משפחות, און זיי ליידן נאך היינט, און דאס אלעס האט מען געמעגט. פארוואס? ווייל דו הייסט חיים פלאר. און נאך אזאך, איך האב געוואלט וויסן, וואס איז דא געשען דא מיט אונזער גרויסן צולייגער משה גרין, עפעס פלוצלינג איז ער שטיל געווארן. ווען זיינע קינדער האבן פארקויפט נבילה פלייש, איז פלוצלינג איז ער געווען ביזי, מען גייט ראטעווען דא איינעם וויינגארטען, אלל אוו א סאדען, פלוצלינג דער משה גרין איז געשטארבן, משה גרין דו לעבסט נאך? וואס זאגסטו נישט קיין מיינונג? האט חיים פלאר געמעגט גיין צו די ניו יארק טיימס צו האט ער נישט געטארט? האט ער געמעגט גיין? ער וועט שטיין אין קאורט אויכעט, ער וועט זיך אויפשטעלן אין קאורט, ער וועט מוזן טעסטעפייען אויף דעם אלעם, מעג ער דאס טון צו טאר ער דאס נישט? פארוואס זאל מען נישט ארויסגעבן יעצט א חרם אויף חיים פלאר? פארוואס זאל מען נישט ארויסגעבן א חרם אויף חזקאל גאלד, יו חזקאל גאלד דו רשע מרושע, דו לאו לייף, דו האסט דאך געוויסט וואס דער ברך משה האט פאר דיר געטוהן דעמאלטס ווען דו ביסט געווען דיין און האסט נישט געוואלט אונטערשרייבן, דו האסט געהאלטן דו טארסט נישט אונטערשרייבן, האט מען דיך גע'רודפ'ט, פארוואס ביסטו געגאנגען דו האסט געגעבן דיין חתימה אזוי ביליג, פארוואס ביסטו נישט געקומען מיך אנקאלן און פרעגן ר' נחום וואס גייט פאר אין שטאט? איך וואלט דיר אלעס פארציילט וואס ס'גייט פאר, וויפיל אשת איש זנות ס'איז דא, וויפיל אבארשענס ס'איז דא יעדן טאג, זיי ווייסן אלע, איך האב גערעדט, ווען איך רעד אויפן האטליין קומען מיר זאגן בחורים, זיי זאגן אונז זינדיג מיר אבער אונז ווייס מיר ס'איז דא אזא זאך וואס ס'הייסט די פיל די מארנינג עפטער, פרעג איך ווי לערנט עטס, זאגן זיי מיר אין די ישיבה אין בארא פארק, אין די, אין סאטמאר, אין מאנסי, זיי ווייסן. אלעס וואס דא גייט פאר, יו נאט טיטשינג עניבאדי עניטינג, און דאס אלעס האט מען געמעגט צולאזן נאר מען זאל נישט רעדן וואס עס גייט פאר איז יעצט חיים פלאר זאגט ער וואלט געהענדלט די סיטואעישן אנדערש, און פארוואס הענדלסטו היינט נישט דעם סיטואעישן אנדערש? פארוואס זיצסטו ווידער אין דיין כולל? דער עולם וועט אסאך האבן פון דיין כולל אז אלע קינדער זאלן זיין מאלעסטעט און אשת איש זאל מזנה זיין? מען דארף זיי זאגן א מוסר שמועס. הער אויס מיין האטליין און וועסטו הערן וויאזוי מען דארף רעדן צו אידישע קינדער איך באקום טעלעפאן קאלס טאג און נאכט זיי וויינען צו מיר ר' נחום איר ראטעוועט אונז דו לאולייף וואס דו ביסט דו האסט געוויסט גאלד וואס סאטמאר איז דו האסט ביי זיי דו ביסט ביי זיי אויפגעוואקסען און דו האסט געוויסט מען טאר נישט געבן א חתימה סתם אזוי וואו איז געווען זאלסט מיך אראפ רופן ר' נחום קומט אראפ זייט מיר מסביר וואס גייט דא פאר. איר ווייסט אז איר האט געהאט אין מאנסי א חשוב'ן מורה הוראה א מחבר ספר וואס מ'האט אים געמוזט צאלן די שפעזן ער זאל פארן וואוינען אויף ארץ ישראל ווייל ער האט געטאטשט פרויען? איר ווייסט דאס? ביי יוסי ניימאן אין שטוב איז געווען די גאנצע אסיפה, און איך האב אסאך מאל שוין געזאגט, כ'בין נישט קלאר אין די גאנצע סוגיא, כ'בין נישט קלאר. שטייט אז כל הבא על אישה זונה לבסוף מבקש כיכר לחם, אזוי דרשנ'ט די גמרא, איז בין איך נישט קלאר, למשל ווען איינער טוט נישט וואוינען מיט די זונה, ער העלפט נאר יענעם, ער געבט אים געלט ער זאל קענען גיין צו די זונה, אדער ער איז א רב וואס ער איז מחפה אויף אים, און ווען זיין ווייב הערט אז דער מאן איז געגאנגען מיט א זונה, טרייט ער עס צו פארגלעטן, צי פאלט ער אויך אריין אין דעם לבסוף מבקש כיכר לחם צי נישט? כ'האב קיינמאל נישט געוואוסט כ'האב ס'איז געווען א חקירה ביי מיר. היינט איז עס ביי מיר קלאר. ס'איז קלאר און דייטליך אז יוסי ניימאן האט באצאלט געלט אוועקצושיקן דעם מורה הוראה ער זאל גיין אויף ארץ ישראל זינדיגן. און די חוצפה איז אזא חוצפה וואס דאס גלייכן איז נישט דא. ער איז א מורה הוראה? ער האט א סעקס פראבלעם? זעץ אים איין. מיט דעם וואס דו שיקסט אים אויף ארץ ישראל גייסטו אין דזשעפערדייזן די פרויען אין ארץ ישראל אויך. דא ווייסט מען זיך שוין צו וואטשען פון אים. איז יאסי ניימאן האט אים געגעבן גרויס געלט ער זאל אוועק פארן. ווייסט וואס איז געשען מיט יאסי ניימאן? ער איז אונטער געגאנגען. יאסי, טאמער טראכסטו נאך אמאל צוריק צו ווערן יאסי ניימאן זאג איך דיר, שלמה המלך זאגט, סוף מבקש ככר לחם, דארפסט נאך גיין נידריגער. איי וועסטו פרעגן וואס קענסטו יעצט טוהן? דו געסט געלט פארן וויזשניצע רעבן? ער האט א זוהן א חזיר א נואף, ישראל האגער המצרי. ער האט מטמא געוועהן א פרוי וואס האט געוויינט צו מיר אויפן טעלעפאן. כ'האב אנגעכאפט בהוד יפים. ער האט מטמא געוועהן די אלע וואס הייבט זיך אן מיט פ און איינער וואס הייבט זיך אן מיט א רייש. און דו געסט דעם איד געלט? דו בויעסט דעם זנות? זעהט זיך אויס אז כל הבא על אישה זונה מיינט נישט ער מוז וואוינען מיט די אישה זונה, נאר ס'גענוג דאס אליינס אז ער העלפט דעם, אז דו האסט געקענט העלפן יענער זאל אוועק עסקעיפן דזשעיל ווייל ער זאל זיין אין ארץ ישראל ווייל ער הייסט א מורה הוראה, זאלסטו וויסן דו ביסט געפאלן און דו וועסט פאלן. עד רדתה, קענסט גיין צום נתנה תוקף, קענסט לויפן צו ר' מאטעלע און בעטן ברכות, און ר' מאטעלע איז דיין גרעסטע שטיין אנשטויסער, אויף אים קערסטו דיך איבער ווייל דו געסט געלט פאר וויזשניץ? דער צוקונפטיגער רבי איז אן אשירה דמרדכי אין בית המקדש, אין א שיין חסידות האט מען אריינגעשטעלט א רעבן א נואף, א חזיר, און דער חזיר האט געוואלט מאכן זיכער אז ס'קומט נישט ארויס זיין חזיריי, איז ער געגאנגען און האט מיך געוואלט אומברענגען פאר גארנישט. כ'האב געזאגט פאריגע וואך אז ס'איז דא אין וויזשניץ א נגיד וואס מ'האט אים ארויסגעווארפן אלס יונגל ווייל זיין טאטע האט נישט געהאט צו צאלן. און היינט גייט זיין טאטע נאך געלט פאר וויזשניץ און ער דעקט דעם בודזשעט אין ווילימסבורג. קאלט מיך יענער אן, דו ביסט נישט רייט, יו דאנט נאו וואט יור טאלקינג אבאוט. דו ווייסט ווער אונז זעמער? און יעצט האט זיך ערשט אנגעהויבן אז מיין טאטע גייט נאך געלט פאר וויזשניץ? אונז האבער געווען וויזשניצער חסידים שוין צען דורות! איך האב די מעשה געהערט פון אמרי חיים, ער האט עס מיך דערמאנט. ס'איז געווען אמאל דער אמרי חיים האט זיך, דער אהבת ישראל האט זיך משדך געווען מיטן בעלזער רב ר' ישכר דוב. זיך משדך געווען. ס'איז געווען דער, דער פון חיפה, דער. דער סערעדער רבי. דער פון חיפה. איז דער סערעטער רבי איז ווען ס'איז געקומען צו אראפצולייגן די נדנ'ס מיט אלעם פאר די חופה, האט זיך אנגערופן דער. ר' ישראל'טשע צום בעלזער רב פון ווי האט דער מחותן דאס געלט? זאגט ער כ'האב עפעס א חסיד און ער האט דאס מיר געגעבן. פרעגט ער וואס האט איר אים פאר דעם געדארפט צוזאגן? זאגט ער כ'האב געמוזט צוזאגן עולם הבא לעבן מיר. נאכדעם פרעגט דער בעלזער רב ר' ישכר דוב ר' ישראל'טשען פון ווי האט איר דאס געלט? זאגט ער איך האב א חסיד וואס ער הייסט רבי ליבער פון ביטשקוב ער האט אויסגעצאלט אלע הצטרכות. פרעגט איר אים וואס האט איר אים געמוזט פאר דעם צוזאגן, זאגט ער גארנישט, זאגט ער עולם הבא אויך נישט, זאגט ער ניין, ער מורמלט אזויפיל תהלים וועט זיך אליינס איינקויפן עולם הבא. אונז, אונזער משפחה גייט צוריק אז אונז זעמיר געווען וויזשניצער חסידים דורי דורות, גרויסע עשירים, און מען האט געהאלפן פאר רב סרול'טשע ווען ער איז אנטלאפן, ווען רב סרול'טשע איז אנטלאפן ביי די ערשטע וועלט מלחמה פון וויזשניצע האט ער געזאגט פאר מענטשן איך האב נישט אויסצוהאלטן די אייגענע שטוב, ס'האט מיר געפאלן די לאסט, מיין טאטע דער אמרי ברוך איז אוועק זייער יונג, און ער האט נישט פשוט לחם לאכול, און ער איז ארום געפארן נעבעך קלעטערן פון שטאט צו שטאט, אן ארעם מאן געווען, און מיין זיידע רבי לעבער האט אים געהאלטן ביים לעבן. קומט אן דער טומאה'ניק סרול'טשע הגר המצרי און ווארפט ארויס נחום ראזענבערג, ער זאגט אן יאסי רב, לאז נישט אריין נחום אויב ער קומט, איך ווארט דארט פיר שעה, מען האלט מיך אין איין שטופן שטופן, פרעג איך יאסי וואס גייט דא פאר, זאגט ער סרול הגר המצרי האט געזאגט מען זאל דיך נישט אריינלאזן. היינט ווען די וועלט דרייט זיך שוין מיין וועג ברוך השם, זאגט ער פאר איינעם א קרוב משפחה מיינעם, אז ווען די רבי זאל מיר הייסן איך זאל אים אריינלאזן און איך נישט פאלגן סרולן. וואס הייסט ווען די רבי זאל דיר הייסן אריינלאזן? כ'מיין ווען די רבי הייסט דיר קענסטו טון אנדערש ווי די רבי וויל? די גאנצע וויזשניץ הינקט אונטער, און מיטן רעבן טוט מען שוין אויך וואס מען וויל. די רבי האט אמאל, די וויזשניצער רבי האט אמאל געזאגט אויף סרול האגער און זאגט ער אה דו ביסט שוין אויכעט מיט די שקצים אינאיינעם. וועגן עפעס א זאך ווייסט וואס וואס אים האט געבאדערט איז די זעלבע וויל איך דיר זאגן האט געטוהן ר' חיים משה פעלדמאן פון לאנדן ר' חיים משה פעלדמאן האט געארבעט קעסל און כלים האט זיך געלאזט קאסטן געלט אז ר' משה'לע זאל נעמען צוריק דעם הרב סרול האגער פון בני ברק האב איך אים אמאל געשריבן זייער א שיינעם בריוו, זאג איך דו ביסט משוגע, דו ביסט א ממליך מלכים, האלט דיך ארויס פון די שטותים, וואס טוסטו? ווייסט וואס ער ענטפערט מיר צוריק אין בריוו? מיינע זיידעס האבן געהאלטן וויזשניץ און געבויעט וויזשניץ, זאל איך לאזן א רוצח זאל זיצן אויפן אמרי חיים'ס און אויפן ישועות משה'ס פלאץ? מענטשן וואס האבן געבויעט וויזשניץ ווען סרול האגער המצרי איז נאך געווען ביזי כאפן פרויען בהוד יופיו און נאך געווען ביזי מאנס זיין די בחורים וואס מ'האט געשיקט לערנען דעמאלטס איז געווען אין פילע סטערס די ישיבה דעמאלטס איז דער שייגעץ געווען ביזי זינדיג מאכן די אלע בחורים דיין טאטע מיט דיין פעטער ר' מוישל האט געלערנט הוראה ביים ציילסהיימער רב כ'האב עס געהערט פון ציילסהיימער רב אסאך מאל. ציילסהיימער רב'ס א זון האסטו חזיר אים מכשיל געווען סרול הגר המצרי דו חזיר ס'זעהט זיך אויס אז דאס וואס עס שטייט כל המבקש כל הבא על אשה זונה לסוף מבקש ככר לחם מיינט נישט אז דו טוסט עס אליין יוסי ניימאן דו האסט געטון א געפערליכע פארברעך דו האסט גענומען א מורה הוראה וואס מ'האט אים געדארפט איינזעצן אין דזשעיל און יעדער זאל וויסן אז א מורה הוראה מוז זיך אויך האלטן די הענט ביי זיך. און זייט דעמאלטס שוין א מעשה פון אסאך יארן, האבן מורה הוראה'ס געמעגט ווייטער טון וואס זיי האבן געוואלט. ביי אונז אין וויליאמסבורג האבן אויך כמה מורה הוראה'ס, איינער האט אנגעשוואנגערט אן אשת איש, ווען מ'זעצט אים אבער יענעם איין מיט אפאר יאר צוריק, וואלט דען אנדערש געווען? די אלע חטאים, די אלע ממזרים, דאס איז אויף דיין קאפ, יאסי ניימאן. און לסוף מבקש שתיקה עליכם. גיי אריין צו ר' מאטעלע'ן און זאג אים, איך האב געגעבן מיליאנען פאר וויזשניץ, יאסי ניימאן, געגעבן מיליאנען, זאג אים רעבע דו לאזט איבער א נואף אויף דיין פלאץ, און טאמער עט ער אים נישט וועלן הערן קיין לשון הרע, טו כאטש אזויפיל ער זאל שרייבן צוואה אז אלע וויזשניצער קינדער מיט די אייניקלעך זאלן נישט אויפנעמען קיין פרויען, ווייל נישט אויפנעמענדיג איז מענדל סרול האגער'ס זון האט געוואלט אין די מיידל סקול נעבעך מטמא זיין א יונג קינד וואס זי גייט אין סקול. אנבעליוועבל. יעצט לאמיר צוריק קומען ווייטער דא צו אונזער פרשה. ס'איז דא דא אן ערנסטע פראבלעם. די גאווערמענט זעהט שוין וואס דא גייט פאר. דער אלן דערשאוויץ האט געטון א ביטערע מיסטעיק ער האט זיך אריינגעלאזט מיט אזאלעכע חברה אינאיינעם מיט די לעבאוויטשעס האט ער געמאכט אפאר טאלער ער וואלט געמאכט אויף דעם לאוסוט וואס ער האט געסוט אויף זיין שוועגער נאר דארט האט ער פארלוירן ווייל דער אייבישטער האט אים נאר איינמאל געוואלט געבן און אפילו ווען ער וואלט נישט געמאכט ער האט נישט גענוג געלט ער האט נישט קיין גוטע פאזישן יעצט גייט ער אראפ זייער מיעס. כ'האב געליינט אויף די בלאג אסאך שמוץ אויף אים, וועם ער טוט אלץ דיפענדן. כ'וויל נאר נישט יעצט אריינגיין דערין ווייל כ'דארף זעהן וואו איך האב עס געליינט. דער מענטש איז א לאו לייף א גארנישט, פאר אפאר טאלער טוט ער אלעס טון, ער באלאנגט אין סאטמאר, ער איז א ריכטיגע טיפיקעל סאטמארער. און איך זאג נאכאמאל פאר דעם חיים פלאהר און דעם גאנצען בית דין וואס זענען געקומען דא, האטס געטון א געוואלטיגע גוטע זאך, אבער זאלסט געדענקען מיט דעם ביסטו נישט פטור מיט דעם וואס דו האסט מיך ארויסגעווארפן פון אלע שולן שוין זיבן יאר וואס איך האב נישט קיין שול ווי צו דאווענען, זאלסט דאס געדענקען, דאס וועט דיר קיינמאל נישט אפגעווישט ווערן. כאטשיג דו האסט טאקע געוועקט רבי שלמה אהרן האסט טאקע געהאלפן מען זאל דעם חזר ברוך מרדכי'ן האלטן אין תפיסה. אבער אונז האמיר נישט נאר איין חזר ברוך מרדכי'ן, די לעצטע פאר, איך מיין די לעצטע יאר צו אנדערטהאלבן יאר האט מען איינגעזעצט מינימום הונדערט מענטשן. און אין ארץ ישראל און איך פאר זאגן דרשות כסדר, דו האסט נישט קיין רעכט געהאט ארויסצוקומען קעגן מיר, האסט נישט געוואלט מיטהאלטן מיט מיין דרך, פארוואס ביסטו נישט געגאנגען אויף אן אייגענעם דרך, כ'האב נישט געזעהן דיין סוקסעס מיט דיין דרך, כ'האב עס נאכנישט געזעהן, אונז האבן זיך נישט געקריגט נארמאלע מענטשן תלמידי חכמים, אונז האבן זיך געקריגט מיט א משוגענעם משה בן פראדל, א משוגענער א צעדרייטער, ער מיט איצעלע פימפ. איצעלע פּימפּ האָט אַ פּראָבלעם, אַז איך װעל ליגן דאָ אין סאָבעל פּאַרק. װען זײ פֿאַרקױפֿן מיר דאָ אַ לאַנד, װאָלט איך עס באַצאָלט. כ'װאָלט געװאָלט ליגן לעבן די קינדער. קינדער זאָלן קומען, זײ זאָלן גײן, זאָלן זען, דאָס איז דער מענטש, װאָס האָט זיך פֿאַר זײ מוסר נפֿש געװען. אָבער כ'האָב מיר שױן געקױפֿט אין ארץ-ישׂראל. איצעלע פּימפּ האָט זיך אױפֿגעשטעלט אין מאַנהעטן. ער האָט געזאָגט, ס'איז דאָ הונדערט טױזנט מענטשן. ער האָט אָנגעהױבן צו זאָגן אַ דרשה און האָט אױפֿגערופֿן די רבנים. איצעלע! ס'האט עס קיין שום צייטונג נישט געקאווערט, קוק ווי שטארק דו ביסט. איך העל ליגן אין סאובל פארק און דו העסט ליגן לעבן צדיק, לעבן די אלע גרויסע צדיקים דארטן וואס העלפן ווען זיי וואלטן געלייגט שווארצע מצבות וואלטן זיי געווען נואפים, און די באדעם ליין איצעלע פימפ האט אפילו נישט געקאווערט דעם גאנצן פראטעסט. יעצט שרייבט אין צייטונג אזוינס טאמער וועט נישט ארץ ישראל זיך נישט בייגן וועלמער, וואס וועט עטס? עטס מאכן נאכאמאל א פראטעסט? ס'איז דער עולם וועט נישט קומען יעדן טאג? איטס א דזשאוק, און חוץ פון דעם האט מיר געזאגט א פאליסמאן, אין דעם סקווער דארטן פיטן אריין צען טויזנט מענטשן, עטס האטס געשריבן הונדערט טויזנט פאר דעם זעלבן, עטס קענט שרייבן פינף הונדערט טויזנט מענטשן, קענסט שרייבן זעקס מיליאן, ס'אפילו נישט דא אזויפיל אידן אין גאנץ אמעריקע. די פראפאגאנדע ס'איז געשטארבן. איצעלע פימפ איז געקומען, ער עט מאכן מיט משה פרידמאן און א בית דין, מ'עט מאכן א חרם, מ'עט יעדן טעראריזירן און מ'עט נעמען שלוחים יעדער האט באקומען אפאר טאלער,

ווייסט פארוואס? ווייל יעדער ווייסט ווי חזר'יש און שמוציג אונזער קאמיוניטי איז, ס'איז א שעים וואסער א נאמען כלל ישראל האט באקומען, ס'איז ממש ס'איז א שעים, סאו יעדער גייט אנהייבן צו מאכן און טוהן, נע, מאכטס נישט, טוטס נישט, ס'איז גארנישט, שטעלטס ווייטער אזעלכע רבנים און דיינים, און מיט דעם וועסטו פארשטיין וואס רש"י זאגט כדאי היא מינוי כשרים בישראל להושיבם על אדמתם. צו האבן ערליכע רבנים איז דאך אזוי שווער, שטעל דיר פאר נאך אזא מלחמה פון פינף יאר, פון פיר יאר וואס קעלנער שלאגט זיך, און פון אזויפיל געלט וואס דאס האט אפגעקאסט, איז פיינעלי האבן שוין צוויי רבנים מיט א בית דין דעסיידעט, יא, ס'דא זנות אין שטאט, אבער זיי וואלטן עס געהענדלט אנדערש, זיי האבן נאר נאכנישט וויאזוי, זיי זאגן נישט וויאזוי זיי וואלטן עס געהענדלט, זיי וואלטן עס געהענדלט אנדערש, נו אדרבה פארוואס טוסטו עס נישט, וויאזוי זיי פסק'נען אפאר דין תורות, וויבאלד דארטן ליגט אפאר טאלער, עניוועי. כ'וויל דיר נאכאמאל זאגן רב שלמה אהרן ווי אר ווערי ווערי פראוד אוו יו. צו די צייט פון שלמה המלך שטייט אז ס'איז זיין איש תחת גפנו ואיש תחת תאנתו, אין די צייט פון שלמה אהרן קעלנער זאלסטו וויסן שלמה אהרן די קינדער גייען זיין איש תחת גפנו ואיש תחת תאנתו, מ'וועט נישט מורא האבן ארויסצולאזן א קינד אין א גארטן ווייל די חזירים ציט. ציטערן היינט, דו ווייסט נישט וואס מ'האט אראפגעלייגט יעצט א הנחה מיט דעם וואס מ'האט זיך נישט געבויגן פאר ר' משה בן פריידל דער משוגענער קראנקער הונט ער האט געוואלט אונז זאגן דו עסט אוועקוואקן אויף קאנסענט וועט ער גארנישט טוהן און דו עסט אפילו פראבעישן נישט ברויכן ניין ניין ניין משה דו עסט ברויכן פראבעישן דו ביסט א פארברעכער ערשטע גראד איר שטיין אויפן סטענד און נאכדעם וועט מען ענק אלע סוען וואטשן צו וואסערע לאסוטס דא גייט זיין. און דער קרולער רבֿ, משה-ל גאָלד, דו האָסט באַלײדיקט אַ מענטש אין פּובליק, דער מענטש גײט דיך אױך סוען. דו האָסט נישט קײן געלט הײַנט, סאָ װיִאַזױ דו װעסט עס דורכשװיצן װײסט מען נישט. ס'איז נזק צער, ריפּױ, שבֿת, בושת. און איך בעט נאָך אַ זאַך, אַלע בחורים װאָס משה טעראָריסט, בן פֿרײדל, דער שײגעץ, דער משוגענער האָט אײַנגעזעצט שמחת-תּורה, זאָלן נעמען אַ לױער און זאָלן סוען סאַטמאַר. מ'האָט זײ אומזינסט אײַנגעזעצט. און זיי האבן געמוזט אומזינסט אונטערשרייבן, און קומטס ארויס, קאם אוט וויט די טרוט, אדערווייז ווי וויל נעווער העוו א נארמאל קאמיוניטי. שלמה אהרן, שלמה אהרן, ווי אלל עדמייער יו. אונז ווייסן וואס דו ביסט דורך געגאנגען, צוויי א האלב יאר גרויסע רדיפות, דו האסט כאטש געהאט וואו צו דאווענען ווייל איין רב האט דיך כאטש אריין געלאזט, נאר קיין סך האט ער דיר נישט אויפגעטון, ווייל דעם רב'ס שוואגער איז לעיזער וואלף, דער שייגעץ, דער לעיזער וואלף האגער וואס ער איז געגאנגען זאגן, אז דורך אים האט מען געוואלט ארויסשלעפן געלט. וואט א שעים, סאו האט ער דיך געלאזט דאווענען, וויי געשריגן. איך האב דאס אויך נישט, באט עניוועי דו האסט כאטש דאס געהאט אז דו האסט איין שול. מ'האט דיך גערודפ'ט, מ'האט דיר נאכגעשריגן אין די גאס, אלע חזירים האבן דיר נאכגעשריגן, דער שטערן, דער וואס מ'האט אים געכאפט מיט פלעיבוי מעגעזינס, מ'האט גענומען שלום לאנדא דעם רעסטעראנט, מ'האט אים געזאגט דו האסט א קאר גיי ברענג אים אריין. ווייל ער טאר נישט זיין צווישן קינדער, האט שלום געזאגט איך קען נישט יעצט, און נאר ביינאכט, ניין יעצט, ער מאכט קאליע בחורים. ער איז געווען א מלמד אין פליישמאנס וואט א שעים וואס דא איז פארגעגאנגען, ער איז דיר נאכגעלאפן אין די גאס נאכשרייען דו מוסר דו מוסר, עניוועי, סאו מטרף בני עלית און מיט דעם וואס מען האט דיר חושד געווען, אז דו האסט געוואלט נעמען געלט, ס'איז געווען אין אלע צייטונגען. ביסטו ארויפגעגאנגען, און דורך דעם וועסטו האבן א גרויסע עליה אויך. דו זאלסט וויסן, דו ווייסט נישט וואס דאס הייסט, א מענטש טוט א קלייניגקייט פאר אידישקייט, ער פאררעכט לאמיר זאגן תפילין, מזוזות, ער מאכט כשר'ע פארמעט. דאס גרעסטע ביי כלל ישראל זענען תינוקות של בית רבן, דאס איז די פיוטשער פון כלל ישראל. זיך אריינצולייגן אין אזא מלחמה. פשוט צו ראטעווען כלל ישראל, דאס איז די גרעסטע זאך, מטרף בני עלית דו ביסט ארויפגעגאנגען, ס'איז נישט קיין טרוף טורף דו האסט געוואלט צוגנב'נען געלט, דו ביסט געווען דער וואס האסט געמאכט אז גאנץ כלל ישראל זאל דורך דעם האבן אן עליה, דער אייבערשטער זאל דיר העלפן. זאלסט אויף די וועלט עולמך תראה בחייך זאלסט נאך זעהן אויף די וועלט דאס גוטס, שטעל דיר פאר א ביליאנער ווי יאסי ניימאן איז געגאנגען אין דר'ערד ווייל כל הבא על אשה זונה לסוף מבקש ככר לחם, שטעל דיר פאר וויפיל דו ביסט ווערד, דו האסט דיך געשלאגן מיט די אשה זונה מיט דעם מצח אשה זונה ברוך מרדכי. ווען איך האב געעפענט מיין האטליין יעדעס יונגל האט מיך אויפגעהאלטן, און געהערט אין קאמארנער רבי'ן. כ'האָב מיט אים געכאַפּט אַ היטש אויף באָראָ-פּאַרק, ער האָט זיך געלייגט די הענט אַזוי צווישן מײַנע פֿיס, ער האָט זיך, איך בין געזעסן אין בעק, ער האָט זיך אויסגעדרייט, ער האָט געזאָגט, ער זוכט עפּעס אַ טעיפּ. יעדער האָט געוווּסט דעם פֿאַרשאָלטענעם נאָמען ברוך-מרדכי אָדער קאַמאַרנער רעבע, אַ חזיר פֿון דער שטאָט, און ער וויל נאָך אַרויסגיין. וואָס איז? הע-הע, מ'האָט געוואָלט קויפֿן די עדות, מ'האָט זיי באַצאָלט געלט. דערווייל האבן זיי טורנהיימען געפירט אויף ארץ ישראל און צוריק און די גאווערמענט זאגט שוין ער איז א ליגענער. וואס דא איז פארגעגאנגען איז אנבעליוועבל, מען האט דעם עכטן וויקטים האט מען געגעבן דראגס, מען האט אים געשלעפט אויף פלארידע, מען האט אים נישט געקענט כאפן ביי קיין ליגנט. ער האט געזאגט קיינמאל האט אים שלמהר נישט געאפערט קיין געלט. עניוועי, נעקסט. ס'איז געווען היינט די הירינג פון דעם.

ער האט אריינגעלייגט קודם זעקס חדשים אין תפיסה, ער האט זיך נישט געהאלטן לאנג, ער האט, און חברה דעיל גאו בעק ענד פארט. עניוועי, דער שמיל דים פון מאנסי, סאו ער גייט האבן יענע חתונה פאר די רעסט אוו היז לייף, נאר וואס, כ'וויל ענק זאגן, ס'איז געווען היינט אין קאורט מורא'דיג. איז אריינגעקומען און ער האט געזאגט פארן דזשאדזש, איך פיל סארי פאר וואס כ'האב עס געטון, איך וויל נישט וויי טון פאר די קינדערלעך אז זיי זאלן מוזן קומען טעסטיפייען, איך בין זיך מודה, ס'טוט מיר זייער וויי, איי קודנט קאנטראל מיי סעלף, און איך בעט דעם דזשאדזש זאל האבן רחמנות אויף מיר, כ'האב אויך געגעבן א גט פאר די פרוי, די פרוי איז גע'גט, כ'האב איר נישט געוואלט משוגע מאכן און ארום שלעפן, כ'האב עס געגעבן אאוט אוו גוד וויל, אן א פראבלעמס, בעט איך דיך האב אויף מיר רחמנות, און עס איז די פרוי א פרויענישע דזשאדזש. זי האט געזאגט מיטן גרעסטן רחמנות געב איך דיר דריי יאר צו זיצן און נאכדעם וועסטו זיין אויף סופערווייזד פעראל צען יאר, דאס הייסט מען מוז גיין כסדר צו די דאקטוירים און אויב דו מעסט אפ דען גייסטו צוריק, און נאכדעם האט זיין טאטע געבעטן מען זאל אים לאזן האבן די טלית און תפילין און מען זאל אים נישט אפשניידן די בארד, האט די דזשאדזש געזאגט זיי וועלן עס מסתם נישט טון אבער איך האב נישט אויף דעם קיין דזשודיסטריקשן און פארטיג. און אזוי גייט ער יעצט, און מ'האט אים שוין דארט געקייטלט, ער האט שוין געהאט די טלית און תפילין גרייט, און ער איז שוין געפארן אויף צוויי יאר, ס'הייסט דריי יאר פאר גוד ביהעיווער וועט ער נאר האבן צוויי יאר, נאר איך זאג ענק באמת כ'האב אויף אים גרויס רחמנות, ער איז זייער א גוטער, א שכנה האט מיר געזאגט, נישט די שכנה אליין נאר די משפחה פון די שכנה, אז ער איז געווען בעסער צו די קינדער ווי א אייגענע טאטע. נאר ער האט געהאט א קראנקהייט, ער האט געהאט א קורצשלוס אין קאפ אז מען טאטשט קינדער. ער איז א גרויס רחמנות, און יעצט האט ער שוין נישט קיין ווייב אויך נישט, און ס'איז שוין די צווייטע מאל גע'גט, און אזוי נעבעך הי מעסט אפ היז לייף, היז ענטייער לייף איז מעסט אפ, און איך זאג עס נישט ווייל איך וויל מעביר זיין את הקול, חפץ חיים זאגט ביי לשון הרע מען וויל מעביר זיין את הקול, איז עס אויך לשון הרע, איך זאג עס פשוט וועגן איין זאך. רבותי, איף יו ניד העלפ גאו פאר העלפ, דאונט טינק אז ס'וועט מער שוין נישט ארויסקומען. ס'קענען זיך נאך ארומשפילן מיטן סיסטעם דא און דארט, אבער ס'איז גרויסע צרות. סאו דאס איז געווען היינט אין קאורט, מארגן מיטוואך גייט זיין דער קאורט פון דעם ברוין ר' שייע ווייס'ס אן אייניקל, ער האט געפאטשקעט צוויי קינדער אין די מאונטענס, און דאנערשטאג קומט דער גרויסער קעיס. פון מורה מורינו, ס'הייבט זיך אן מסתם טרייעל, מ'וועט גיין דעמאלטס נעמען א דזשורי, און אויכעט ס'קומט דער קעיס פון אברומי רובין, אברומי'ס וועט מען מסתם שטופן נאך ווייטער, ס'וועט זיך אנהייבן א געשטופעכטס יעצט. דערווייל הער איך אז משה בן פריידל דער משוגענער צודרייטער איז אינגאנצן צולאזט. ער זעט אז זיין גאט טשארלס היינס פייגערט אפ צוביסלעך, האב איך שוין געהערט מיט וועמען זיי געגאנגען דיעלן, און זיי טרייען נעבעך צו מאכן קאנעקשאנס, הי הי, יענער זאגט מיר, אינטערעסאנט, די גאנצע קאמיוניטי, ס'הייסט די פאליטישאנס, ווילן נאר איין זאך, ראזנבערג זאל צומאכן דעם האטליין, וואס זענט עטס אזוי ברוגז אויף מיין האטליין? ער וויל אז כ'זאל זאגן דברי תורה, איך זאל נישט רעדן די אלע זאכן, איך בין מסכים. ס'דא ארויסגעקומען יעצט אזאלעכע בוקס, ס'ווערט פארטיילט, ס'געווען א גרויסע מסיבה אין א פארק, כ'מיין מארין פארק איז עס געווען, און מ'האט גערעדט נאר פון טשיילד סעקס אביוז, מ'האט גערעדט פון סעיפטי, און ס'דא שיינע בוקס, כ'האב עס ארויפגעלייגט אויף מיין בלאג, יעדער קען ארויפגיין עס דארטן זען, ס'ווערט ארויסגעגעבן דורך מגינו, און ס'איז זייער שיין וויאזוי זיי צעלייגן סעקס אביוז, און מ'וועט עס אריינברענגען אין אלע חדרים. אין אלע היימישע תלמוד תורה'ס און אלע היימישע מיידל סקולס קען איך צומאכן דעם האטליין, איך האב נאר געוואלט דער עולם זאל וויסן יעצט. איך האב געוואלט זאגן נעקסטע וואך דינסטאג איז שבעה עשר בתמוז, ס'ווערט געברענגט, איך וועל נאך האבן א עקסטערן האטליין נאך די וואך אויכעט מיטן אייבערשטנ'ס הילף, דאס איז נישט די געהעריגע האטליין, דאס איז נאר וועגן וואס ס'גייט פאר און ווערט דארטן געברענגט. איינע פון די זאכן וואס איז געווען, ס'איז געווען פינף זאכן ס'איז געשען שבעה עשר בתמוז, און פינף זאכן געשען תשעה באב. שבעה עשר בתמוז איז געווען נשתברו הלוחות, משה רבינו איז אראפ פון הימל און געזען דעם עגל האט ער צובראכן די לוחות, און ביטול התמיד והובקעה העיר ושרף אפוסטמוס את התורה והעמיד צלם בהיכל. יעצט ביטול התמיד ווערט געברענגט אין ירושלמי אז אפילו ווען מלכות יוון איז געווען, באלעבאס אויף אידן פלעגט מען זיי אראפשיקן יעדן טאג צוויי קופות פון גאלד כדי זיי זאלן פארקויפן די לעמעלעך וואס מען האט געדארפט מאכן א תמיד של שחר און תמיד של בין הערבים און זיי האבן ארויפגעשיקט צוויי שעפעלעך און אפילו אין די צייט פון די מלכות פון יון האט מען די זעלבע געטון ווייטער. און זיי פארקויפט פאר געלט, די שעפעלעך, צוויי ציגעלעך, און אזוי האט מען ווייטער מקריב געווען דעם תמיד של שחר און תמיד של בין הערבים. איינמאל איז געווען אז מען האט אראפגעשיקט, אראפגעשיקט, צוויי קופות פון גאלד, און זיי האבן ארויפגעשיקט צוויי חזירים, נישט צוויי שעפעלעך. נו, די מענטשן וואס האבן באצאלט פאר דעם און זענען צוריקגעקומען מיט די חזירים, זיי זענען אנגעקומען צום האלבן וועג נעבן די חומה, איז האט מען געזען איינער פון די כהנים האבן געזען אז מען גייט ברענגען א חזיר האט ער אריינגעשטעקט א שפיז אינעם חזיר און דער חזיר האט געשפרינגען פון ארץ ישראל פערציג פרסה דעמאלטס האבן די אידן געזען אז ס'איז בטל התמיד און ס'איז חרוב געווארן די בית המקדש. אין אונזער צייט איז אויך געווען די זעלבע מען האט דא געשיקט יעדן קופה של זהב. מאיר לעבאוויטש האט אנגע'חזר'ט נעבעך דעם זון. פון פון שמעון ברוך טערקל חזיר איז ער געגאנגען ער געלאפן בעטן געלט א קופה של זהב ביז נאכדעם איז ארויס געקומען אז זענען ביידע חזירים און דאס טוען מיר און דאס גיי מיר זאגן אז יענער איז דער חזיר יענער שטעל דיר פאר זיי לייגן אן אז יענער טוט עס דער שייגעץ דער רשע טערקל חזיר איז געקומען. און ער האט מיך געזאגט איך וויל דיך טרעפן, איך האב געזאגט אויפן האטליין זאלסט נישט נעמען קיין געלט פון מאיר ס'איז איליגעל, זאגט ער איך וויל דיך טרעפן, און דער בהמה האט נישט געטראכט אז איך ווייס אז ער איז אנגעווייערט פון טשארלס היין'ס אפיס, זאגט ער זעץ דיך אריין אין די קאר, זאג איך איך האב מורא, איך האב מורא דו וועסט מיך טאטשן, און נאך האב איך מורא עסט מיר ווארפן א דאלער און זאגן איך האב גענומען, ניין איך וויל מיט דיר רעדן פון אינדרויסן דו חזיר זאג איך אים, זאגט ער זאג מיר איך זאל נעמען געלט פון מאיר לעבאוויטש, זאג איך חס ושלום. דו שייגעץ דו לאו לייף איך האב עס ריקארדעד איך האב געוויסט וואס דו ווילסט און צוויי טאג שפעטער קאלט ער נאכאמאל איך מוז דיך מיט דיר טרעפן און ער זאגט די זעלבע זאל איך נעמען געלט זאג איך חס ושלום זאגט ער ניין ניין ניין הער אהין זאג איך ניין חס ושלום מ'וועט דיך איינזעצן. און וואס מיינסטו דער סוף? נישט געקענט אויסהאלטן די תאווה ווי האט יענער געזאגט. שיער קליין האט געזאגט ווען איך ריעטש מיין טארגעט ווער איך פארלוירן, ער האט געריעטשט דעם טארגעט מען רעדט דא פון אפאר הונדערט טויזענט דאלער, ער האט נאך געזאגט איכ'ל נעמען צוויי הונדערט און פֿופֿציק טויזענט דאלער, איז ער געלאפן און האט געוואלט ארויס שלעפן פון ברוך מרדכי'ס זון מאיר וואס ער האט נישט, ער האט נישט קיין נאכטגעשיר זיך צו וואשן די נעגל-וואסער, הע, האט ער געכאפט נעבעך ער האט געמאכט א דיעל מיט טשארלס היינס אונטערן טיש, אבער דאס דאס קומט אויך ארויס, דער דיעל קומט ארויס, אפילו משה בן פראדל'ס דיעל וואס ער האט געמאכט. מיט דעם רוצח אייזיק לעפקאוויטץ קומט אויך ארויס. אלעס קומט יעצט ארויס, וואטש ענד סי ווי אלעס קומט ארויס, וואטש ענד סי. וואסע רעכט האבן זיי געהאט צו מאכן א דיעל? און נאכדעם שרייען זיי נאך אז אונז מאכן מיר דיעלס. זאג נחום ראזנבערג אן עקסטארשעניסט האט א האטליין? נאך ווען איך האב געעפנט האבן זיי אלץ געזאגט יא ער האט א האטליין ער וועט זיין אזוי ווי דער פנים חדשות ער וועט אנהייבן צו נעמען געלט געלט געלט. פון וואנעט ווייסטו ווייל דו לעבסט אזוי מיינסטו יעדער לעבט אזוי? און אז ברוך מרדכי האט געלעבט אז ער האט יעדן זינגער מאנס גע'מסר'ט, אז יעדערע מאנוס יעדע זינגער? מען האט גענומען א משוגענער ווי משה טעראריסט מ משה בן פראדל'ס א משוגענער ער האט איינגעפיר אריינגעפירט די גאנצע סאטמאר אין דר'ערד ס'איז דא די טעפ פראגרעם מיט די פעל גרענט דאס האלט אויס אלע אונזערע ישיבות און תלמוד תורה'ס פארוואס דארף מען אונז געלט? ווייל משה בן פראדל האט איינגערעדט פאר זאלי'קן דו ביסט זיין רבי איך וועל דיר ווייזן. און יעצט זענען די רבנים ביזי מיט דעם נייעם האווארד בלומענגארטן. זאג, האווארד בלומענגארטן'ס טאטע איז געווען א מיליאנער און ער האט פארלוירן אלעס דארטן ביי דעם גרויסן עושר מיט די פאנצי סקים. ער האט אמאל געגעבן פאר סאטמאר געלט, ווי זעמיר אונז געווארן יעצט זיינע מחותנים אז אונז דארף מען אים דא ארייננעמען דא? דארף וואטשן אויף אים? ער איז א שומר שבת? ער גייט נישט צו די בחירות? זאג, ער טראגט נישט אויפן עירוב? ווי זעמער אונז געווארן די וועלטס אפוטרופסן? אפאר גבירים מאכן אפאר טאלער, מוז יעדער איינער אריינפאלן אינעם שמוץ? סאו חיים פלאר טענה'ט ער וואלט אנדערש געפירט, חיים פיר יעצט לאמיר זעהן וואס דו זאגסט, וואס איז דיין מיינונג? אונז דארף מיר ביי יעדן פארברעכער זיין פארמישט? שעים אן יו חיים, מיין דרך איז נישט גוט, דערווייל בין איך בעסער געפארן ווי דו, דו האסט גארנישט געטון, עניוועי, כ'האב געוואלט זאגן פארן עולם, אז דאס איז נאר א זייט א זייטן שיעור אויף צו וויסן וואס דא גייט פאר מיט די סעקס אביוז, ס'עט נאך קומען מירצעשעם א שיעור די וואך, ווייל מ'מוז רעדן וועגן די קעמפס, מ'פארט אין די קעמפס און אין די קאנטריס, צו די ראזענבערגס פארט מען, צו די וואלנערס פארט מען, וואלנער איך לויף אים נאך אייביג אין די גאס ווען איך זעה אים, איך וויל דיר זאגן ווי איך האב געבויעט מקוואות, זאג מיר וויפיל קינדער דו האסט אפגע'חזר'ט, לויפט ער אוועק, וואס לויפסטו אוועק? מאך מיר א דיעל. ווייל דוד ראזנבערג האט אים געזאגט און מ'זאל געוואויר ווערן איבעראל ווי איך האב געבויעט מקווה'ס ווייל די בית דין האט געזאגט מיינע מקווה'ס זענען נישט כשר. וואלמער'ס ערוב איז נישט כשר, ער האט נישט קיין קינדער ווייל ער וואוינט מיט זכרים און מיט א זכר קען מען נישט פארשוואנגערן. האט ער א פראבלעם מיט מיר? הא. עניוועי, מ'דארף רעדן וועגן קעמפס און וועגן סעקשועל אביוז אין די קעמפס און די קאונסלערס, דאס איז נאך נישט דער געהעריגער שיעור, ס'וועט קומען מערטשעם נאך א שיעור די וואך. דערווייל לאז מיר אלע א גוטע נאכט און כל טוב.